זונטאג האזיני. ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ואו פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, האזיני השמים, הערט צו הימלען, ואדברה און איך וועל רעדן, ותשמע הארץ אמרי פי, אויכעט דו ערד, זאלסט דיך צוהערן צו די ווערטער פון מיין מויל. ביי די הימלען, זאגט ער א לשון רבים, ווייל ס'איז דא זיבן הימלען, און ביי די ערד, א לשון יחיד, ס'איז נאר דא איין וועלט. זאגט רשי, האזיני השמים, שאני מתרה בהם בישראל, הערטס ענק צו ווי איך ווארן אן די אידן, ותהיו אתם עדים בדבר, עטס זאלט זיין עדים אויף די זאך, שכך אמרתי להם, ווייל אזוי האב איך געהאט געזאגט שוין פאר די אידן, שאתם תהיו עדים, אז עטס וועט זיין די עדים. אויב מען האט געווארנט איינעם פאר עדים, מוז יענער וויסן אז ס'איז דא עדים וואס הערן דאס צו און זעען דאס צו, און דערפאר שטייט שוין אין פרשת נצבים, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ. וכן אזוי אויך, ותשמע הארץ, דו ערד זאלסט דיך צוהערן, ווייל איך האב געזאגט פאר די אידן, אז דו וועסט זיין עדות. זאגט רשי ולמה העיד בהם שמים וארץ, פארוואס האט פונקט משה רבינו אויסגעקליבן די הימל און די ערד צו זיין עדות? אמר משה, אני בשר ודם, איך בין א מענטש פון פלייש און בלוט, למחר אני מת, מארגן וועל איך שוין נישט לעבן, דאס איז געווען די לעצטע טאג פון זיין לעבן, אם יאמרו ישראל, אויב די אידן וועלן זאגן לא קבלנו עלינו הברית, אונז האבן נישט אנגענומען אויף אונז דעם בונד, מי בא ומכחישם, ווער וועט זיי קומען אפלייקענען? לפיכך העיד בהם שמים וארץ, עדים אזעלכע עדות שהם קיימים לעולם וואס זיי שטייען אויף אייביג. ועוד נאך א טעם פארוואס ער האט אויסגעקליבן די הימל און די ערד, שאם יזכו, טאמער די אידן וועלן זוכה זיין, זיי וועלן זיין ערליך, יבואו העדים ויתנו שכרם וועלן די עדים אליינס באצאלן דעם שכר, הגפן תתן פריה, די וויינשטאק וועט ארויסגעבן די פרוכט, והארץ תתן יבולה, די ערד וועט ארויסגעבן אלעס וואס מען האט איינגעפלאנט, והשמים יתנו טלם, די הימל וועט געבן די טוי. אבער ואם יתחייבו, טאמער אידן וועלן זיך פארזינדיגן, תהיה בהם יד העדים תחילה, וועלן די עדים צוערשט נקמה נעמען, ווי ס'שטייט ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה, די הימל וועט צוריק האלטן די רעגן, און די ערד וועט נישט ארויס געבן קיין פרוכט. ואחר כך און נאכדעם, ואבדתם מהרה, שטייט אין פסוק אז מ'וועט פארלוירן ווערן שנעל, על ידי האומות, דורך די אומות העולם, ווייל אזוי שטייט אויכעט ווען איינער איז מחויב מיתה ביים בית דין, אז די יד העדים תהיה בו בראשונה ויד כל העם באחרונה, קודם האבן די עדים

דער אור החיים הקדוש זאגט אז לקחי גייט ארויף אויף די תורה שבכתב, וואס דאס האט ער איבערגענומען אויפן בארג סיני, אמרתי גייט ארויף אויפן תורה שבעל פה, וואס דאס זענען איבערגעגעבן פון מויל צו מויל, און ער זאגט אז פארדעם איז די תורה שבכתב צוגעגליכן צו רעגן, ווייל דאס איז די עיקר פון די תורה, אויף דעם איז באזירט די גאנצע תורה שבעל פה, און פארדעם איז דאס אזוי ווי די רעגן וואס דאס איז די עיקר וואס געבט אראפ די חיות פאר די וועלט, און די תורה שבעל פה, וואס דאס טוט מגלה זיין אויפן תורה שבכתב, דאס איז אזוי ווי די טוי, וואס דאס טוט ערגענצן די ארבעט פון די רעגן. כשעירים, טייטשט רש"י אזוי ווי ווינטן, אנדערע טייטשן אזוי ווי דינע רעגן, א לשון פון צעירים, עלי דשא, אויף די באגראזונג, וואס דאס איז קליינע גראזלעך וואס קענען נישט פארנעמען קיין גרויסע רעגן, וכרביבים, און אזוי ווי א שטארקע רעגן, עלי עשב, וואס קומט אויף די גרעסערע גראז, וואס דאס קען פארנעמען א שטערקערע רעגן, זאגט דער אבן עזרא, משה רבינו האט דא געוואלט זאגן אז זיינע ווערטער זאלן עפעס אויפטון, פונקט ווי די טוי און די רעגן, ווען זיי קומען אראפ, מאכן זיי וואקסן, זיי גייען נישט צוריק, נאר אז זיי טוען עפעס אויף. אזוי אויך האט ער געוואלט אז זיינע ווערטער זאלן אריינגיין און ווערן אנגענומען ביי די אידישע קינדער. זאגט רש"י יערוף כמטר לקחי, רש"י לערנט אביסל אנדערש פשט וואס ער וויל דא ארויסברענגען אין דעם פסוק, זו היא העדות שתעידו, דאס איז די עדות'שאפט וואס די הימל און די ערד דארפן זאגן, שאני אומר בפניכם, אז איך האב געזאגט פאר די אידן פארנט פון ענק, אז תורה שנתתי לישראל שהיא חיים לעולם, די תורה וואס איך האב געגעבן, דאס איז א לעבן פאר די וועלט, כמטר הזה, אזוי ווי דער רעגן שהוא חיים לעולם וואס דאס איז א לעבן פאר די וועלט, כאשר יערפו השמים טל ומטר, פונקט ווי די הימלען געבן אראפ טוי און רעגן, און דאס מאכט וואקסן, און פון דעם האבן מענטשן צו לעבן, אזוי איז אויך די תורה. יערוף, לשון יטיף, א לשון פון טראפן, וכן, שטייט א פסוק ירעפון דשן, יערפו טל, תזל כטל שהכל שמחין בו. פארוואס גלעכנט ער צו די תורה צו טוי? ווייל יעדער פריידט זיך דערמיט. לפי שהמטר יש בו עצבים לבריות, ס'קען אמאל זיין אז מענטשן זאלן זיין טרויעריג ווען ס'רעגנט, כגון הולכי דרכים, די וואס גייען יעצט פונקט אינמיטן וועג, ומי שהיה בורו מלא יין, ער האט געהאט א גריב פול מיט וויין וואס איז נישט געווען צוגעדעקט ווערט דאס קאליע פון די רעגן, גלעכנט ער צו די תורה צו א טוי, וואס פון דעם האט יעדער הנאה. כשעירים זאגט רש"י לשון רוח סערה, א שטורעם ווינט, כתרגומו, כרוחי מטרא, נאך א רעגן אז ס'קומט א ווינט איז דאס זייער גוט פאר די וואקסינגען, מה הרוחות הללו, פונקט ווי די ווינטן מחזיקין את העשבים ס'טוט שטארקן די גראז ומגדלין אותם ס'מאכט עס וואקסן, אף דברי תורה מגדלין את לומדיהן ס'ציט אויף און ס'מאכט גרויס די וואס לערנען דאס, וכרביבים, טיפי מטר, רעגנס טראפן, ונראה לי, על שם שיורה כחץ, ווייל ס'שיסט מיט א קראפט אזוי ווי א פייל, נקרא רביב, כמה דאת אמר, רובה קשת, מ'שיסט מיט א פייל און בויגן.

זאגט דער פסוק, כי שם השם אקרא, משה רבינו האט געזאגט צו די אידן, ווען איך וועל ארויסזאגן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, איך וועל רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, הבו גודל לאלוקינו, זאלט עטץ געבן א גרויסקייט פאר'ן אייבערשטן און זאגן ברוך שם. זאגט רש"י, כי שם השם אקרא, הרי כי משמש בלשון כאשר, ווען, כמו, כי תבואו אל הארץ ווען עטץ וועט אריינקומען צום לאנד. כשאקרא ואזכיר שם השם, אתם הבו גודל לאלוקינו וברכו שמו, מכאן אמרו פון דא לערנט מען ארויס, שעונין ברוך שם כבוד מלכותו, אחר ברכה שבמקדש, אין בית המקדש ווען מען האט געמאכט א ברכה, האט מען נאכגעזאגט ברוך שם. זאגט דער תרגום, ארי בשמא דהשם אנא מצלי, הבו רבותא קדם אלקנא. זאגט דער פסוק הצור, דער שטארקער באשעפער, תמים פועלו, גאנץ איז זיין ווערק, כי כל דרכיו משפט, ווייל אלע זיינע וועגן זענען גערעכט, קל אמונה, א באגלייבטער און טראסטבארער באשעפער, ואין עוול, ער טוט נישט קיין אומרעכט, צדיק, אלע טוען אים מצדיק זיין, וישר הוא, און דאס איז די רעכטפארטיגע זאך צו טון. זאגט רש"י, הצור תמים פועלו, אף על פי שהוא חזק, אפילו דער אייבערשטער איז שטארק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, ווען ער ברענגט א שטראף אויף די וואס האבן עובר געווען אויף זיין ווילן, לא בשטף הוא מביא, ברענגט ער עס נישט מיט א שטראם, וואס דעמאלטס מאכט מען נישט קיין חילוק צווישן די גוטע און די שלעכטע, און מען קען באשטראפן איינעם אפילו מער ווי וואס ס'קומט זיך אים, כי אם בדין, ס'גייט צו מיט א פונקטליכע דין, כי תמים פועלו ווייל זיינע ווערק זענען גאנץ. קל אמונה, דער אייבערשטער איז באגלייבט לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא, ער באצאלט פאר די צדיקים פאר זייער ערליכקייט אויף יענע וועלט, ואף על פי שמאחר את תגמולם, אפילו ער שטופט עס אפ, אבער סופו לאמן את דבריו די סוף וועט זיין, ער וועט אמת'דיג מאכן זיינע רייד. ואין עוול, אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה, אפילו פאר די רשעים, אויב זיי האבן געטון עפעס א גוטן זאך, וועט ער זיי באצאלן א שכר אויף די וועלט, צדיק וישר הוא, לערנט רש"י אז דאס גייט נישט ארויף אויפן אייבערשטן, ס'איז דאך שוין געשטאנען קל אמונה ואין עוול, פארוואס דארף שטיין נאכאמאל צדיק וישר הוא, נאר הכל מצדיקים עליהם את דינו, דאס מיינט צו זאגן אז אלע טוען גערעכט מאכן אויף זיך דעם אייבערשטנ'ס דין, וכך ראוי וישר להם און אזוי איז טאקע פאסיג און רעכטפארטיג צו טון פאר זיי, צדיק מפי הבריות דער אייבערשטער ווערט גערעכט

זאגט דער פסוק, שחת לו לא, די פארדארבונג פון זיינע קינדער, דאס גייט נישט צו אים, נאר בניו, זיינע קינדער אליין, מומם, דאס איז זייער פעלער, אויב זיי פארדארבן, טוען זיי זיך אליינס אפ, דור עיקש ופתלתול, א קרומע און פארדרייטע דור. זאגט רשי שחת לו וגומר, כתרגימו חבילו להון ולא ליה, די שלעכטס, די שאדן וואס זיי טוען אפ, דאס איז פאר זיי אליין און נישט פאר אים, בניו מומם, בניו היו זיי זענען געווען זיינע קינדער, והשחתה שהשחיתו היא מומם, די פארדארבונג וואס זיי האבן פארדארבן דאס איז זייער אייגענע פעלער, בניו מומם, מומם של בניו היה ולא מומו, ס'איז נאר געווען די מום פון די קינדער און נישט פונעם אייבערשטן.

זאגט דער פסוק, הלהשם תגמלו זאת, צום אייבערשטן טוט איר אזוי באצאלן, עם נבל, א פאלק וואס איז א כפוי טובה, זיי געדענקען נישט די גוטע זאכן וואס ער האט זיי געטון, ולא חכם און זיי זענען נישט קלוג צו זען אויף פאראויס וואס ער קען זיי טון גוטס אדער שלעכטס, הלא הוא אביך, ער איז דאך דיין טאטע, קנך, ער האט דיך געקויפט, ער האט דיך באשאפן, הוא עשך, ער האט דיך גרויס געמאכט, ויכוננך, און ער האט דיך אהערגעשטעלט מיט אלעס וואס דו דארפסט האבן. זאגט רשי הלהשם תגמלו זאת לשון תימה, דאס איז א וואונדער, וכי לפניו אתם מעציבין, פאר אים טוט איר טרויעריג מאכן, שיש בידו להיפרע מכם, וואס ער האט די מעגליכקייט ענק צו באשטראפן, ושהיטיב לכם בכל הטובות און ער האט ענק גוטס געטון מיט אלע גוטע זאכן, עם נבל ששכחו את העשוי להם, זיי האבן פארגעסן די אלע גוטע זאכן וואס ער האט געטון מיט זיי, ולא חכם להבין את הנולדות צו פארשטיין דאס וואס ס'גייט זיין שיש בידו להיטיב ולהרע אז ס'ליגט אינעם אייבערשטנ'ס הענט גוט צו טון אדער שלעכט צו טון. הלא הוא אביך קנך, איין פשט שקנאך, ער האט דיך געקויפט. ווען איינער מאכט עפעס פון א אין א יש, מאכט ער אים פאר א קנין, אז פון יעצט און ווייטער קען מען אים קויפן. נאך א פשט שקנאך, ער האט דיך געקויפט מיט'ן אויסלייזן פון מצרים, און שקננך, א צווייטע איבערטייטש אויף קנך, ער האט דיך געמאכט נעסטיגן און רוען, בקן הסלעים, ובארץ חזקה, אויף א הויעכע פלאץ, אויף א שטארקע פלאץ, פון פעלזן, קיינער זאל נישט קענען צוקומען צו דיר און דיך דערגרייכן. און נאך א פשט, שתיקנך, ער האט דיך פארראכטן בכל מיני תקנה, מיט אלע סארט פארריכטונגען, הוא עשך אומה באומות, ער האט דיך געמאכט א פאלק צווישן פעלקער, ויכוננך, אחרי כן נאכדעם האט ער דיך אהערגעשטעלט בכל מיני בסיס וכן, מיט אלע מיני אונטערהאלטונגען און שטעלעס, מכם כהנים, פון ענק האט ער אויפגעשטעלט כהנים, מכם נביאים, און מכם מלכים, כרך שהכל תלוי בו, דאס איז ווי א שטאט וואס איז אלעס דא דערין. זאגט די תרגום, הא קדם השם אתון גמלין דא, עמא דקבילו אורייתא, די תרגום זאגט אז נבל מיינט אז זיי האבן מקבל געווען די תורה, ווייל נבל איז א לשון פון נבול תבול, די תורה איז דאך א זאך וואס מוטשעט אפ די מענטש, זאגט ער אז האטס אנגענומען די תורה, און ולא חכימו די תורה האט נישט אויפגעטון אויף ענק אז דו זאלסט קלוג ווערן, הלא הוא אבוך ואת דיליה עבדך ואתקנך. די הפטורה פון פרשת האזינו, אויב ס'קומט אויס צווישן ראש השנה און יום כיפור זאגט מען שובה ישראל, און אויב ס'קומט אויס צווישן יום כיפור און סוכות זאגט מען די הפטורה פון וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת, וואס דאס איז א שירה פון דוד המלך, און דאס איז אויך מעין פון די פרשה וואס מ'לערנט די שירה וואס משה רבינו האט געזאגט. שטייט אין שמואל ב' קאפיטל כ"ב, וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת, דוד המלך האט געזאגט צום אייבערשטן די ווערטער פון דעם געזאנג, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו, אין די טאג וואס דער אייבערשטער האט אים געראטעוועט פון די הענט פון אלע זיינע פיינט, ומכף שאול, און פון די הענט פון שאול המלך, ער רעכנט באזונדער אויס שאול, פאר ער איז געווען אזוי שקול ווי אלע זיינע אנדערע פיינט.

לויטן תרגום זעט מען אין די קאפיטל אויך די לויבונגען אויף די אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר כלל ישראל במשך פון אלע דורות, נישט נאר וואס ער האט געטון פאר דוד המלך. זאגט דער פסוק ויאמר, האט דוד המלך געזאגט, השם סלעי, דער אייבערשטער איז מיין שטארקער, מיין פעלזן, ומצודתי, און מיין פעסטונג, פונקט ווי א מענטש ווען ער וויל זיך באשיצן גייט ער צו א הויעכע פעלזן שטיין און ער גייט צו א פעסטונג און ער באשיצט זיך דארטן, אזוי איז דער אייבערשטער מיין שטארקע פלאץ וואו איך לויף מיך באשיצן פון מיינע שונאים, ומפלטי לי, און דער אייבערשטער העלפט מיך אייביג, א זיכערע העלפונג, א פעלזנשטיין און א פעסטונג קען נאך אמאל דער שונא אנקומען אהין און ער קען עס בייקומען, אבער דער אייבישטער איז א פארזיכערטע הילף אז ווען מען גייט צו אים וועט ער זיכער באשיצן. זאגט דער תרגום ואמר, השם תוקפי ורוחצני ומשיזיב יתי, רש"י זאגט ומפלטי לי איז צוויי באזונדערע זאכן, מפלטי מיינט ער האט מיך געהאלפן צוזאמען מיט כלל ישראל ווען איך האב געפירט מלחמות פאר די אידן, און לי מיינט ער האט מיך פריוואט געהאלפן ווען איך בין געווען איינער אליין און מלחמה געהאלטן מיט ישבי בנוב און דאס גלייכן. זאגט דער פסוק, אלוקי צורי, מיין באשעפער, וואס ער איז מיין שטארקער פעלזן, אחסה בו, וואס איך באשיץ מיך אין אים, אזוי ווי א מענטש וואס ער גייט אין גאס און ס'לאזט זיך אראפ א שטורעם אדער א רעגן, זוכט ער אויס א לאך, א באהעלטעניש אין א פעלזן און ער גייט אהין אריין, אזוי איז דער אייבערשטער געווען צו מיר, מגיני, מיין פאנצער, וקרן ישעי, און די שטארקייט פון מיין הילף, ער רופט אן מיט א לשון פון קרן, ווייל ס'דא פארשידענע בעלי חיים וואס זייער שטארקייט ליגט אין זייער הארן, מיט דעם טוען זיי זיך שלאגן מיט אנדערע. משגבי, דער אייבערשטער איז מיין רעטער, מיין שטארקער, ומנוסי, ער איז מיין אנטלויף פלאץ,

איך רוף צום אייבערשטן און שוין לויב איך אים כאילו ער האט מיר שוין געטון די ישועה, ווייל ומאויבי אושע, איך ווייס אז דער אייבערשטער וועט מיך זיכער העלפן פון מיינע פיינט, איך בין אזוי פארזיכערט אין די ישועה פונעם אייבערשטן, אז ווען איך בין מתפלל צו אים לויב איך אים שוין אויף די ישועה כאילו ס'איז שוין אנגעקומען, אזוי לערנט רשי, דער רלבג זאגט פשט, מהולל אקרא השם, ווען איך דאווען צום אייבערשטן, הייב איך אן מיט די שבח פונעם אייבערשטן, אזוי ווי די חכמים האבן איינגעפירט ביי שמונה עשרה, אז די ערשטע דריי ברכות לויבט מען אויס דעם אייבערשטן, און נאכדעם בעט מען די בקשות, און אזוי ארום וועט מיך דער אייבערשטער טאקע העלפן. זאגט דער תרגום, אמר דוד, בתושבחא אנא מצלי קדם השם, דבכל עידן מבעלי דבבי פריק יתי. זאגט דער פסוק כי אפפוני משברי מוות, ווייל ס'האבן מיך ארומגענומען די בראכן וואס ברענגען צו צום טויט, פארשידענע צרות וואס זיי האבן מיך געוואלט דערנענטערן מיין טויט. נחלי בליעל יבעתוני, ס'האבן מיך דערשראקן די מיליטערן פון די שלעכטע רשעים וואס זיי זענען געקומען אויף מיר מיט א שטראם אזוי ווי א טייך.

סיעת חייבין בעתת יתי, ער טייטשט איבער נחלי בליעל גרופעס מיט רשעים זיי האבן מיך דערשראקן. זאגט דער פסוק חבלי שאול סבוני, לויטן תרגום מיינט דאס אויכעט גרופעס פון רשעים האבן מיך ארומגענומען, אנדערע טייטשן ווייען וואס ברענגען צו צום קבר, אזעלכע יסורים וואס קענען אומברענגען א מענטש.

מרוממי משערי מוות, אזוי ווי דו האסט מיך דערהויבן פון די טויערן פון טויט, וואס יעדער האט געמיינט אז גלית גייט מיך אומברענגען, אבער דערווייל מיט דיין הילף בין איך אים בייגעקומען, אזוי בעט איך אויף ווייטער. זאגט דא דוד המלך, כדי איך זאל דערציילן דיין גאנצע לויב, אלע זאכן וואס דו האסט געטון מיט מיר, בשערי בת ציון, אין די טויערן פון דער שטאט ציון, וואס דארט וועט זיין די השראת השכינה, דארט וועט יעדער קומען לויבן דעם אייבערשטן, אגילה בישועתך, איך וועל מיך פרייען מיט דיין הילף. דער רדק שטעלט זיך, דא שטייט, למען אספרה כל תהילתיך, איז דאך משמע אז מען קען עפעס פארציילן די גאנצע לויב פונעם אייבערשטן. אין א צווייטן קאפיטל האט דוד המלך געזאגט מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו, ווער קען דען פארציילן די גאנצע לויב פונעם אייבערשטן? זאגט ער דא האט ער נישט געמיינט צו זאגן כל תהילתיך, די גאנצע לויב פונעם אייבערשטן, ער האט נאר געמיינט צו זאגן אז ער וועט לויבן דעם אייבערשטן אויף די אלע נצחונות פון די אלע מלחמות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט דוד המלך אליין, וואס יעדער האט דאס געזען און געוואוסט און ס'איז באקאנט ביי יעדן איינעם, אבער סתם אזוי איז נישט מעגליך אויסצורעכענען אלע לויבונגען פונעם אייבערשטן, אפילו א פריוואטע מענטש ווייסט נישט וויפיל גוטע זאכן דער אייבערשטער טוט אלץ מיט אים, ווי די גמרא זאגט אז א בעל הנס טוט אסאך מאל נישט דערקענען אפילו דעם נס וואס מען האט געטון מיט אים, ממילא רעדט ער דא נאר פון די זאכן וואס זענען באקאנט, אז אויף די אלע זאכן גייט ער לויבן דעם אייבערשטן. זאגט דער תרגום, מן בגלל דאשתעי לכולהון שבחתך במעלני תרעי כנשת ציון אדוץ בפורקנך. זאגט דער פסוק, וואס וועט זיין די לויב וואס ער וועט זאגן פארן אייבערשטן, טבעו גוים, די פעלקער, די פלישתים,

נודע השם משפט עשה, דאס איז אלעס א חלק פון די לויב וואס ער האט אנגעהויבן אז ער גייט לויבן דעם אייבערשטן בשערי בת ציון, די אלע פסוקים זאגט ער בשעת'ן לויבן, דער אייבערשטער איז באקאנט אין די גאנצע וועלט, ווען ער טוט משפט מיט די אומות העולם, יעדער זעט אית דין ואית דיין,

זאגט דער פסוק, ישובו רשעים לשאולה, די רשעים וועלן זיך צוריקקערן צום גיהנום. חזל זאגן, ווען ס'שטייט שאולה, ווייסט מען שוין אז ס'מיינט צום שאול. וואס איז די פשט לשאולה? ווייל זיי וועלן אנקומען צום נידעריגסטן פלאץ פונעם גיהנום, כאילו ס'וואלט געשטאנען לשאול שאולה. און וואס איז דער פשט ישובו זיי וועלן זיך צוריק קערן זאגט רש"י אפילו נאכדעם וואס זיי וועלן שוין ארויס קומען פון דארט וועט מען זיי נאכאמאל דן זיין און זיי וועלן געפונען ווערן שולדיג און מ'וועט זיי צוריק ווארפן צו די נידריגסטע חלקים פונעם גיהנום. נאך א פשט ישובו זיי וועלן זיך צוריק קערן צום קבר וואס פון דארטן קומט דאך א מענטש א מענטש איז באשאפן געווארן פון ערד זאגט ער אז זיי וועלן זיך צוריק קערן אהין

זאגט דער פסוק, כי לא לנצח, ווייל נישט אויף אייביג, ישכח אביון, וועט פארגעסן ווערן דער אידישער פאלק וואס ער איז ארעם. ס'וועט טאקע זיין צייטן וואס די אידן וועלן זיין אונטערדרוקט, אבער ס'וועט נישט אנהאלטן אויף אייביג. תקוות עניים, תאבד לעד, דאס איז כאילו עס וואלט געשטאנען, לא תאבד לעד, די האפענונג פון אידישע קינדער, די ארעמע פאלק, וועט נישט פארלוירן ווערן אויף אייביג.

זאגט די משנה, מסכת תרומות פרק י', בצל א צוויבל שנתנו בתוך עדשים וואס ער האט עס אריינגעלייגט אין געקאכטע לינזן, מען רעדט דא אז ס'איז שוין געוועזן אויסגעקילט אביסל און ס'האט שוין נישט געהאט די זאפט, און מען האט אריינגעלייגט א צוויבל אין די לינזן. איינס פון די צוויי איז געווען תרומה און די אנדערע איז געווען חולין. אם שלם, אויב די צוויבל איז געווען גאנץ, מותר, איז די חולין'דיגע זאך מותר צו עסן, ווילאנג די צוויבל איז גאנץ טוט עס נישט ארויסגעבן קיין טעם צו די עדשים, ווייל געקאכטע לינזן ווערט אזוי פארהארטעוועט, ס'נעמט נישט אן קיין טעם פון עפעס אנדערש, און אויב די עדשים זענען געווען פון תרומה גייט עס נישט אריין אין די פארמאכטע צוויבל. ואם חתכו, אויב מען האט אבער שוין געהאט צעשניטן דעם צוויבל, בנותן טעם, דעמאלטס דארף מען זען צי ס'האט נישט אריינגעגעבן די עדשים פון תרומה א טעם אין די צעשניטענע צוויבל, מען בעט א כהן זאל עס קאסטן, און אויב ער זאגט אז ס'האט א טעם פון די עדשים, דעמאלטס מעג עס נאר א כהן עסן, און אז ער זאגט אז ס'האט נישט קיין טעם פון די תרומה, דעמאלטס מעג עס א ישראל אויכעט עסן. ווייל דאס וואס אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרקים אז תרומה דארף האבן הונדערט מאל חולין אקעגן זיך כדי בטל צו ווערן, דאס איז נאר ווען ס'איז מין במינו, אויב ס'האט זיך אבער אריינגעמישט אין א אנדערע מין, דעמאלטס איז גענוג צו קוקן אויב ס'געט אריין א טעם אין די אנדערע מין אדער נישט. ושאר כל התבשיל, אויב א צוויבל איז אריינגעפאלן אין סיי וועלכע אנדערע סארט געקעכטס, נישט קיין לינזן, בין שלם בין מחותך בנותן טעם, סיי ס'איז געוועזן א גאנצע צוויבל, און סיי ס'איז געוועזן א צושניטענע צוויבל, אייביג דארף מען זען צי יענע געקעכטס האט נישט באקומען קיין טעם פון דעם צוויבל, ווייל נאר ביי לינזן איז דער כלל אז ס'נעמט נישט אריין געקאכטערהייט קיין טעם פון אנדערע זאכן, אבער אנדערע געקעכצן, אפילו מ'וועט אריינלייגן א גאנצע צוויבל, וועט עס אויכעט איבערנעמען א טעם דערפון. רבי יהודה מתיר בצחנה, רבי יהודה זאגט, אויב מ'האט אריינגעלייגט צוויבל אין פיש, און ס'האט אריינגעגעבן א שטיקל טעם אין די פיש, איז עס דאך מותר צו עסן אפילו אויב די צוויבל איז געווען פון תרומה, שאינו אלא ליטול את הזוהמא. די טעם איז א טעם לפגם, מען לייגט עס נישט אריין אז ס'זאל אריינגעבן א טעם אין די פיש, די סיבה פארוואס מען לייגט אריין צוויבל אין די פיש אז ס'זאל אוועקנעמען דעם שלעכטן גערוך דערפון, ממילא אפילו אויב ס'געט אריין א טעם איז דאס נישט קיין גוטע טעם און ס'אסר'ט עס נישט. זאגט די ברטנורא מען דארף נאר זיכער מאכן אז די צוויבל איז געבליבן גאנץ און מען נעמט עס ארויס גאנצערהייט און נישט אז ס'איז צעגאנגען און דארט געבליבן שטיקלעך צוזאמען מיט די פיש. משנה ב'. תפוח אן עפל, שריסקו וואס ער האט עס צודריקט, ונתנו לתוך עיסה ער האט עס אריינגעלייגט אין א טייג וחימצה און עס האט געמאכט די טייג זאל ווערן זויער, הרי זו אסירה, אויב די עפל איז געווען פון תרומה איז די טייג פון חולין אסור געווארן פאר א זר. שעורים, גערשטן פון תרומה, שנפלו לתוך הבור של מים, ס'איז אריינגעפאלן אין א גרוב וואסער, אף על פי שהבאישו מימיו, אפילו די וואסערן זענען פארשטינקן געווארן דורך די שעורים, זעט מען דאך אז דאס האט אריינגעגעבן א טעם אין די וואסער, מימיו מותרין, זענען די וואסער מותר פאר א זר, ווייל ס'איז א נותן טעם לפגם, און דאס איז נאך אלץ מותר. משנה ג', הרודה ווען איינער נעמט אראפ פון אן אויוון, פת חמה, ווארעמע ברויט, ונתנה און ער לייגט עס אראפ על פי חבית של יין של תרומה, אויף א פעסל וויין פון תרומה. רבי מאיר אוסר, רבי מאיר זאגט אז די ברויט ווערט אסור ווייל די גערוך פון די וויין גייט אריין אין די ברויט, און ער האט געהאלטן ריחא מילתא, ורבי יהודה מתיר, ער האט געהאלטן אז ריחא לאו מילתא. רבי יוסי מתיר בשל חיטים ואוסר בשל שעורים, רבי יוסי האט געהאלטן אז א ריח איז גארנישט, און דאך האט ער געאסר'ט ביי א גערשטן ברויט, מפני שהשעורים שואבות, א גערשטן ברויט זאפט אריין אין זיך פון די פליסיגקייט פון די פארע פונעם וויין, ממילא גייט אריין א חלק פון די וויין אליין און נישט נאר א ריח און דערפאר איז עס אסור. משנה ד'. תנור אן אויוון, שהסיקו וואס ער האט עס אנגעהייצט, בכמון מיט קימל של תרומה, ואפה בו און ער האט געבאקן אין דעם ברויט, הפת מותרת איז די ברויט מותר צו עסן, שאין טעם כמון אלא ריח כמון, ס'איז נישט דא קיין טעם פון די קימל אין די ברויט, נאר א ריח דערפון, און ריחא לאו מילתא. איי, זאל מען זאגן אז דאס איז אסור ווייל מ'האט אנגעהייצט דעם אויוון מיט קימל פון תרומה? זאגט די ברטנורא, תרומה איז נישט אסור בהנאה. משנה ה', תלתן, א מין געווירץ וואס רופט זיך תלתן, וואס נישט נאר די קערנדל האט א טעם, נאר אויכעט די האלטער פון די קערנדלעך, די אלע שטרענגלעך, האבן דעם זעלבע טעם ווי די קערנדל אליינס. שנפלה לתוך הבור של יין, ס'איז אריינגעפאלן אין א גרוב פון וויין. בתרומה, אויב די תלתן איז געווען תרומה, ובמעשר שני, אדער ס'איז געווען פון מעשר שני, איז אם יש בזרע, אין די זאמען, אין די קערנדלעך אליינס, איז דא גענוג אסאך כדי ליתן טעם ס'זאל האבן געקענט אריינגעבן א טעם אין די גאנצע גריב מיט וויין, דעמאלטס איז עס אסור. אבל לא בעץ, איך רעכן אבער נישט צוזאמען די שטרענגלעך מיט די קערנדלעך. און אויב ס'האט נאר אריינגעגעבן א טעם אין די וויין, ווען איך רעכן צאם די שטרענגעלעך, ווערט עס נאכנישט אסור, ווייל הגם ס'איז טאקע טעם עצו ופריו שווה, גייט אבער נישט ארויף קיין קדושה פון תרומה אויף די העלצעלעך. בשביעית, אויב די תלתן איז אבער געווען פון שמיטה יאר, ובכלאי הכרם, אדער ס'איז אסור געווארן ווייל ס'איז ארויסגעוואקסן בכלאים אדער בהקדש, דעמאלטס איז די האלץ אליין, די שטרענגלעך, די האלטערס דערפון, זענען פונקט אזוי אסור, איז אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם, דעמאלטס אויב ס'האט אריינגעגעבן א טעם, די קערנדלעך מיט די שטרענגלעך אינאיינעם, ווערט די וויין אויכעט אסור. משנה ו'.

כותש, זאל ער עס קודם צושטויסן, ארויסנעמען די קערענדלעך פון די האלטערס, ומחשב און אויסרעכענען ווייל תרומה ווערט דאך גענומען מיט א שאץ, כמה זרע יש בהם וויפיל קערענדלעך איז דא דא, ומפריש את הזרע, ער שיידט אפ נאר פון די קערענדלעך, ואינו צריך להפריש את העץ, אפילו די האלץ האט דעם זעלבן טעם ווי די קערענדלעך, דארף מען אבער נישט אפשיידן אויף די האלץ נאר אויף די קערענדלעך. אבער אם הפריש אויב ער האט יא אפגעשיידט, נאך פאר ער האט עס צושטויסן האט ער שוין אפגעשיידט תרומה, לא יאמר זאל ער נישט זאגן, אכתוש, איך גיי עס יעצט צושטויסן און אפטיילן, ואטול את העץ, איך וועל נעמען די העלצלעך פאר מיר, ואתן את הזרע, פארן כהן וועל איך נאר געבן די זאמען, וויבאלד ער האט שוין אפגעשיידט דארף ער שוין געבן די גאנצע זאך פארן כהן, אלא נותן העץ עם הזרע, ער מוז געבן די העלצלעך צוזאמען מיט די זאמען פארן כהן.

איז זיכער אז די חולינ'דיגע ווערן אסור, נאר אפילו אויכעט אויב ס'איז געווען פצועי חולין עם שלמי תרומה, די תרומה'דיגע זענען געבליבן גאנץ, אבער די חולינ'דיגע זענען געווען צוקלאפט, או במי תרומה, אפילו מ'האט עס נישט געווייקט צוזאמען מיט איילבירטן פון תרומה, נאר אין אזא מין וואסער וואו מ'האט פארדעם געווייקט איילבירטן פון תרומה, איז עס אויכעט אסור וויבאלד ס'באקומט א טעם פון די תרומה'דיגע איילבירטן, אבל אבער שלמי חולין עם פצועי תרומה מותר, אויב די חולינ'דיגע איילבירטן זענען געווען גאנץ, אפילו אויב די תרומה'דיגע זענען געווען צוקלאפט, איז עס מותר, ווייל א גאנצע איילבירטן נעמט נישט אריין אין זיך די טעם פון די אנדערע איילבירטן. משנה ח, דג טמא שכבשו עם דג טהור, א טמא'נע פישל וואס מ'טאר נישט עסן, און מ'האט עס איינגעווייקט אין דעם זעלבן שיסל צוזאמען מיט טהור'ע פיש. ווען ווערט די זאפט בטל? כל גרב, א יעדע פעסל שהוא מחזיק סאתים, וואס ס'קען פארנעמען אין זיך צוויי סאה, אם יש בו משקל עשרה זוז ביהודה, אויב איז דא פון די טמא'נע פיש א וואג פון צען זוז אין יהודה, שהם חמשה סלעים בגליל, וואס אין גליל איז דאס פינף סלעים, וואס יעדע סלע איז פיר זוז, דאס מיינט אז אין גליל איז עס צוואנציג זוז, ווייל צוואנציג זוז פון גליל איז אזוי ווי צען זוז פון יהודה, אויב ס'איז דא אזוי פיל אין די גרויסע פעסל פון דג טמא, דעמאלטס איז צירו אסור, די גאנצע זאפט איז אסור. וואס אז מ'מאכט דעם חשבון זעט מען אז דאס מיינט אז ס'איז דא א ניין הונדערט זעכציגסטל חלק ביי די טמא'נע פיש ווי ביי די טהור'ע, און דעמאלטס ווערט עס נישט בטל, נאר אז ס'איז דא אביסל ווייניגער דעמאלטס ווערט עס בטל בתתק"ס. און די פונקטליכע חשבון איז ווייל צוויי סאה איז דא אין דעם אַכט און פֿערציק לוג, וואס יעדע לוג האט אין זיך צוויי ליטער, און יעדע ליטער איז הונדערט זוז, קומט אויס אלעס אינאיינעם נײַן טויזנט און זעקס הונדערט זוז, אין די פעסל פון צוויי סאה, איז אז מען האט א וואג פון צען זוז איז עס א נײַן הונדערט און זעכציקסטל דערפון. רבי יודא אומר, רביעית בסאתים, אויב ס'איז דא א פערטל לוג פון די טמא'נע פיש אין די צוויי סאה פון טהור'ע, וואס דעמאלטס איז דא א הונדערט צוויי און ניינציגסטל פון די טמא'נע אקעגן די טהור'ע, ווייל צוויי סאה האט אין זיך הונדערט צוויי און נײַנציק רביעית'ער, יעדע סאה האט זעקס קב, יעדע קב האט פיר לוג, יעדע לוג האט פיר רביעית, קומט אויס אז די טמא'נע פיש איז א הונדערט צוויי און נײַנציגסטל פון די טהור'ע, דעמאלטס איז עס אסור, און טאמער ס'איז געווען א טראפ ווייניגער, דעמאלטס ווערט עס יא בטל. שמועסט די ברטנורא אויס, הגם ר' יודא האלט דאך אייביג אז מין במינו ווערט קיינמאל נישט בטל, אבער דא ווי מ'רעדט נאר פון די זאפט פון די טמא'נע פיש, וואס דאס איז נאר א שווייס דערפון, ס'איז נישט די זאך אליין, און די איסור איז נאר מדרבנן, וועט ער האלטן אז אויב ס'איז דא הונדערט צוויי און נײַנציק מאל אקעגן דעם, וועט עס בטל ווערן. ר' יוסי אומר אחד מששה עשר בו, אויב ס'איז דא ביי די טמא'נע פיש א זעכצנטל חלק אקעגן די טהור'ע, דעמאלס איז עס טמא און מען טאר נישט עסן די גאנצע, און טאמער ס'איז דא ווייניגער, דעמאלס ווערט עס בטל. משנה ט', חגבים טמאים, טמא'נע היישעריקן וואס מען טאר נישט עסן, שנכבשו וואס זיי זענען געווארן איינגעווייקט עם חגבים טהורים צוזאמען מיט טהור'ע היישעריקן. לא פסלו את צירם, האט עס נישט גע'פסל'ט די זאפט, מען מעג עסן די זאפט ווייל אפילו טמא'נע היישעריקן האבן דאך אויך אין זיך בלוט, אבער ווען ס'איז איינגעווייקט קומט נישט ארויס די בלוט, ס'קומט נאר ארויס א זאפט דערפון און דאס איז נישט אסור, העיד ר' צדוק, על ציר חגבים טמאים שהוא טהור, נישט נאר ס'טוט נישט פסל'ען די זאפט פון די חגבים טהורים, נאר אז א מענטש האט זאפט נאר פון חגבים טמאים אליינס מעג מען דאס אויכעט עסן. משנה י, כל הנכבשים זה עם זה מותרים, אלע ירקות פון חולין מיט ירקות פון תרומה וואס מ'האט געווייקט איינס מיטן צווייטן איז די חולין ווייטער מותר פאר זרים, ס'ווערט נישט אסור צו עסן, ס'באקומט נישט קיין טעם פון די תרומה'דיגע גרינצייגן, אלא עם החסית, נאר אויב מ'האט איינגעווייקט גרינצייג פון חולין מיט א שארפע ירק פון תרומה, צום ביישפיל צוויבל, קנאבל און דאס גלייכן, דעמאלטס גייט יא אריין די שארפע טעם פון די תרומה אין די חולין און ס'ווערט אסור.

אפילו אויב ס'איז געווען א שארפע גרינצייג פון חולין, אבער מען האט עס געווייקט עם ירק של תרומה מיט א געווענליכע גרינצייג פון תרומה, איז עס מותר. וואס איז אבער אויב מען האט עס געקאכט אינאיינעם? וועט די תנא פון די משנה האלטן אז דעמאלטס גיבט יא די תרומה אריין א טעם אין די חולין. משנה י"א קומען זיי זיך קריגן דא מיט משנה י', רבי יוסי אומר, כל הנשלקים עם התרדים אסורים, אויב מען וועט קאכן תרומה מיט חולין וועט עס נישט אסור ווערן, נאר אויב מען האט געקאכט עפעס מיט תרדים פון תרומה, מפני שהם נותנין את הטעם, ער האט געהאלטן אז נאר תרדים, די מין גרינצייג, געבט אריין א טעם אין אנדערע זאכן ווען מען קאכט עס דערמיט. ר' שמעון אומר, כרוב של שקיא, קרויט וואס איז געוואקסן אין א טרוקענע פעלד, וואס איז נישט גענוג דערפאר די רעגן וואסער, מען דארף עס כסדר אנטרינקען, און די פרי איז זייער א דארשטיגע פרי, עם כרוב של בעל, אויב מען זאל דאס קאכן מיט א קרויט פון א בית הבעל וואס דארט איז יא דא גענוג די רעגן וואסער, איז עס אסור, מפני שהוא בולע, וויבאלד די כרוב של שקיא איז זייער דארשטיג, טוט עס איינזאפן אין זיך דעם טעם פון די כרוב של בעל. רבי עקיבא אומר, כל המתבשלין זה עם זה מותרים, אלא עם הבשר. אלע זאכן וואס מען קאכט איינס מיטן צווייטן, א איסור מיט א היתר, זענען זיי מותר, נאר אויב מען האט געקאכט איסור'דיגע פלייש מיט א היתר, דעמאלטס ווערט די היתר אסור. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכבד, לעבער, וואס מען קאכט מיט אנדערע זאכן, אוסרת, ס'קען אסר'ן די אנדערע זאכן, אויב די לעבער איז געווען טרייפה, ווייל ס'גיבט ארויס די בלוט וואס איז פארזאמלט אין דעם, ואינה נאסרת, ס'ווערט אבער נישט אסור, אויב מ'האט געקאכט א כשר'ע לעבער, צוזאמען מיט אנדערע איסורים אין איין טאפ, ווערט עס נישט אסור פון די אנדערע זאכן, מפני שהיא פולטת, ס'איז פארנומען ארויסצוגעבן די בלוט וואס האט אין זיך, ואינה בולעת, האט עס נישט קיין צייט איינצוזאפן א טעם פון די איסור. למעשה זאגט די ברטנורא פסק'נט מען אז א לעבער אפילו ווען מען זאל עס קאכן פאר זיך אליין אין וואסער ווערט עס אויכעט אסור און ס'אסר'ט די אלע זאכן מיט וואס מען האט עס געקאכט ווייל ס'געבט ארויס א טעם פון די בלוט און ס'נעמט צוריק אריין אויכעט און די איינציגע וועג וויאזוי מען קען קאכן א לעבער איז נאר אויב מען האט עס פארדעם גוט אויסגעברענט אין פייער. משנה י"ב, ביצה שנתבשלה בתבלין, א איי וואס מען האט געקאכט מיט תבלין פון תרומה אדער פון ערלה און כלאי הכרם, אסורין, ווערט די איי אסור אפילו חלמון שלה אסור, אפילו די געלעכל פון אינעווייניג איז אסור, מפני שהוא בולע, ווייל דאס זאפט איין אין זיך די טעם פון די תבלין, און כל שכן אז די ווייסעכל איז אסור. מי שלקות, וואסער וואס מען האט אין דעם שטארק געקאכט אדער אין מי כבושים, וואסער וואס מען האט אין דעם געווייקט זאכן של תרומה, אסירים לזרים, ווערן די וואסער אסור פאר זרים, אויב די תרומה איז געווען א צוויבל א קנאבל אדער א צווייטע שארפע גרינצייג. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף סג עמוד ב', ועוד פתח ר' יהודה בכבוד תורה ודרש, נאך האט ר' יהודה אנגעהויבן און געדרשנט איבער די כבוד התורה, שטייט א פסוק הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם, וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל יענעם טאג איז דען געזאגט געווארן די תורה, והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה, ס'איז שוין געווען סוף פון די פערציג יאר וואס אידן זענען געווען אין מדבר, אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני, יעדן טאג איז די תורה באליבט ביי אירע לערנער אזוי ווי דער טאג וואס איז געגעבן געווארן אויפן בארג סיני. אמר ר' תנחום בריה דרב חייא איש כפר עכו, תדע א ראיה האסטו, שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, א מענטש ליינט דאך קרישמע יעדן טאג צופרי און ביינאכט, וערב אחד אינו קורא, אויב איין נאכט האט ער נישט געליינט, דומה ווערט עס פאררעכנט און ס'איז גלייך ביי אים כמי שלא קרא קרית שמע מעולם ווי ער האט נאך קיינמאל נישט געליינט קיין קרית שמע. הסכת. דרש'נט ער ווייטער דעם הסכת ושמע ישראל, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, הס איז א לשון פון מאכן, מאכטס גרופעס גרופעס און אזוי זאלט עטץ לערנען די תורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, מען קען נישט קונה זיין די תורה ריכטיג נאר ווען ס'גייט צו מיט א גרופע, כדרבי יוסי ברב חנינא דאמר רבי יוסי ברב חנינא, מאי דכתיב, חרב אל הבדים ונואלו, חרב, א שווערד חלילה זאל קומען, על שונאיהם של תלמידי חכמים, דאס מיינט די תלמידי חכמים אליין, שיושבים בד בבד וואס זיי זיצן איינציגווייז, ועוסקים בתורה און זיי לערנען תורה, מען קען קומען צו פאלשע פשטים, מען האט נישט ווער ס'זאל מעורר זיין, אויב מען לערנט גרייזיג, ולא עוד און נישט נאר דאס, אלא שמטפשין, זיי ווערן נאריש, זיי קענען זיך איינרעדן א פאלשן פשט. כתיב הכא ונואלו, דאס לערנט מען ארויס ווייל דא שטייט ונואלו, וכתיב התם אשר נואלנו, און דארט מיינט עס אונז האבן זיך באנארישט.

און כת דרש'נט ער א לשון פון זיך צושטויסן, מען דארף זיך צוברעכן אויף די תורה, כדאמר ריש לקיש, דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, די תורה האלט זיך נאר ביי איינער וואס איז זיך ממש מוסר נפש דערויף, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, א מענטש דארף זיך לאזן הרג'נען פאר די אהלה תורה. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת וילך, ר' שמעון פתח, שטייט א פסוק אין ישעיה, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, זאגט ער וויי לון לבני נשא, וויי איז פאר די מענטשן לאינון דלא משגיחין ולא משתדלין ביקרא דמאריהון, זיי קוקן זיך נישט אום און זיי זענען נישט עוסק אין די כבוד פון זייער באשעפער, ולא מסתכלין זיי קוקן זיך נישט אום, בקדושה עילאה, אין דעם גרויסן, דערהויבענעם, קדושה לאתקדשא בהאי עלמא, אז זיי זאלן זיך מקדש זיין הייליגן אויף דער וועלט למהוי קדישין בעלמא דאתי, אז זיי זאלן זיין הייליג אויף יענער וועלט. טייטשט ער אויס דעם פסוק ווארט פאר ווארט, מכנף הארץ, דא כסותא עילאה קדישא דאס די הייליגע אויבערשטע קלייד, וואס דאס איז די מידת המלכות, זמירות שמענו, כמו דאמר, נותן זמירות בלילה,

טאקע ביינאכט, וואס דעמאלטס איז זי גרייט און זי געפינט זיך, צו לויבן דעם אייבערשטן, ומשתעשע עם צדיקייא בגנתא דעדן, זי טוט זיך משתעשע זיין צוזאמען מיט די צדיקים אין גן עדן, ואימתי און ווען איז דאס מפלגות ליליא ואילך, פון חצות הלילה און ווייטער, וכדין דעמאלטס זמירות שמענו תושבחן, מען לאזט הערן לויב ווערטער פארן אייבערשטן,

מפלגות ליליא ואילך, פון חצות הלילה און ווייטער אתער רוחא חדא, ווערט נתעורר איין ווינט, ועקר לכלהו מאתרייהו, ס'רייסט זיי אלע אויס פון זייערע פלעצער, ואעבר לון און ס'טוט זיי מעביר זיין אוועקנעמען דלא ישלטון זיי זאלן נישט קענען געוועלטיגן. זמירות שמענו, תושבחן דכנסת ישראל בלילה דאס גייט ארויף אויף די לויב פון די מידת המלכות ביינאכט, וכל דא למה, ווייל צבי לצדיק, לאתדבקא זי וויל זיך צאמשטעלן בזיווגא חדא דקודשא בריך הוא, ולאתקדשא בקדושה חדא, זי וויל זיך הייליגן, דאס די פשט צבי לצדיק, צבי איז א לשון פון א ווילן, זי וויל זיך מדבק זיין מיט דעם צדיק וואס דאס איז די מדת היסוד. שטייט ווייטער אין פסוק, ואומר רזי לי רזי לי, דא הוא רזא עילאה דאס די אויבערשטע סוד, דא הוא רזא קדישא די הייליגע סוד, אבל אוי לי על דרא ועל עלמא, זי רעדט זיך אבער אפ, א וויי איז אויף די דור און אויף די וועלט וואס די יחוד ווערט צוריקגעהאלטן צוליב זייערע עבירות. שטייט דארט ווייטער אין פסוק בוגדים בגדו, דכלהו משקרין ביה, אלע טוען פעלטשן אין דעם, זיי טוען זיך נישט הייליגן בשעת הזיווג. משקרין בהו בגרמייהו, זיי טוען פעלטשן אין זיך אליין, ולא די דמשקרין בגרמייהו, אלא אינון בנין דאולידו, די קינדער וואס זיי געבוירן דעמאלטס, משקרין בההוא שקרא דלהון, זיי ווערן אויך א שטיק שקר, צוליב דעם וואס די עלטערן זענען נישט געווען נזהר זיך געהעריג צו הייליגן, ואשתכחו פגימין לעילא ותתא ווערן זיי געפונען פגום אויבן און אונטן. כיון דאסתכל ישעיהו בהאי, ווען ישעיה האט זיך אומגעקוקט אויף דעם אז די מענטשן פון זיין דור טוען זיך נישט געהעריג הייליגן, כניש לאינון דחלין חטאה האט ער צוזאמגענומען די אלע וואס האבן מורא פון עבירות, ואוליף לון ער האט זיי אויסגעלערנט אורח קדישא דעם הייליגן וועג לאתקדשא בקדושה דמלכא מען זאל זיך הייליגן מיט די הייליגקייט פונעם קעניג.

זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ו, מים שנסתפק לו אם נעשה מהן מלאכה או לא נעשה, וואסער וואס ער האט א ספק צו מ'האט געטון מיט דעם א געוויסע ארבעט אדער נישט, צו ס'איז נאך כשר פאר נטילת ידיים, אדער אם יש בהן כשיעור או שאין בהן, צו ס'האט דעם שיעור, אם הן טהורין או טמאין, צו ס'איז טהורע וואסער אדער נישט, ספק נטל ידיו ספק לא נטל ידיו ווען ער געדענקט נישט צו ער האט זיך שוין געוואשן די הענט אדער נישט, ספיקו טהור איז די ספק טהור, שכל ספק שבטהרת ידיים טהור, יעדע ספק וואס מען האט לגבי רייניגן די הענט איז טהור. מים ראשונים די ערשטע וואסער פארן עסן, צריך שיגביה ידיו למעלה, נאכדעם וואס מען וואשט זיך הייבט מען אויף די הענט אויף ארויף, עד שלא יצאו מים חוץ לפרק, אז די וואסער זאל נישט ארויסגיין אראפציר פונעם האנטגעלענק, ויחזרו ויטמאו את הידיים, אויב מען וועט נישט האלטן די הענט אויף ארויף קען צוריקקומען די טמא'נע וואסער און נאכאמאל מטמא זיין די הענט. ואחרונים אבער, די לעצטע וואסער, צריך שישפיל ידיו למטה, דארט וואשט מען זיך די שפיץ פינגער פון די שמוץ, דארף מען האלטן נאכדעם די פינגער אויף אראפ, כדי שיצא כל כח המלח מעל ידיו, אז די קראפט פון די מלח סדומית זאל אראפגיין פון די הענט, אדער ווי דער ראבד זאגט, אז די שמוץ זאל נישט צוריקקומען צו א פלאץ וואו ס'איז פארדעם נאכנישט געווען שמוציג. מים ראשונים די ערשטע וואסער נוטלין וואשט מען זיך בין על גבי כלי, סיי אריין אין א כלי בין על גבי קרקע, מען קען זיך אויכעט וואשן אויף דער ערד, אחרונים אבער די לעצטע וואסער, אינן ניטלין, מעג מען נישט וואשן אלא על גבי כלי נאר אין א כלי אריין, מען טאר דאס נישט אראפגיסן אויף דער ערד ווייל ס'דא א רוח רעה וואס רוט דערויף. מים ראשונים ניטלין מעג מען זיך וואשן בין בחמי האור, סיי מיט וואסער וואס מען האט אפגעקאכט אויפן פייער בין בצונן, סיי מיט קאלטע וואסער, אבער ואחרונים אין ניטלין בחמין, מים אחרונים טאר מען נישט ניצן ווארעמע וואסער, והוא שיהיו חמין שהיד סולדת בהן, נאר אויב די הענט בריהט זיך אפ דערפון דעמאלטס טאר מען דאס נישט ניצן, מפני שאין מעבירין את הזוהמא, ס'נעמט נישט אוועק די שמוץ, שאינו יכול לשפשף בהן, ער קען זיך נישט געהעריג ארומרייבן דערמיט, אבל היו פושרין אויב ס'איז געווען לויליך און מ'קען זיך יא ארומוואשן געהעריג נוטלין מהן באחרונה מעג מען דאס יא נוצן פאר מים אחרונים. זאגט רבינו יונה שערי תשובה, די פערדע חלק פון די כת החנפים, עוד מכת החנפים, המתחבר לרשע איינער וואס טוט זיך באהעפטן מיט א רשע, ולא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו והרחק לא ירחיקהו, נישט גענוג וואס ער טוט נישט מוסר'ן דעם רשע און זיך דערווייטערן פון אים, אבל כמו חבר יקרבהו, ער דערנענטערט אים נאך צו זיך ווי א חבר, ונאמר שטייט אין דברי הימים, בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך, ווייל דו האסט דיך באהאפטן צום רשע, פאר דעם האט דער אייבערשטער אויפגעבראכן דיינע מעשים. והצדיקים מאוס ימאסו את הרשע, צדיקים טוען פארמיאוס'ן דעם רשע כמו שנאמר, נבזה, דער פארשעמטער ביליגער יונג, בעיניו נמאס, איז פארשעמט און מיאוס אויכעט אין די אויגן פון דעם צדיק. ואמרו רבותינו ז ל לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, נישט בחינם איז דער מין פייגל זרזיר געגאנגען צום פייגל עורב, אלא מפני שהוא מינו, אז איינער גייט צום צווייטן איז א סימן אז זיי זענען א פאר, און די זעלבע זאך טאמער דער צדיק גייט צום רשע, אדער ער לאזט דעם רשע קומען צו זיך, איז א סימן אז עפעס טויג נישט מיט דעם צדיק. ואמרו, די חז"ל האבן אויכעט געזאגט, כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו, יעדער פייגל גייט צו זיין מין, און יעדער מענטש גייט צו זיינס גלייכן. ואמרו, די חכמים האבן אויכעט געזאגט, אסור להסתכל בדמות אדם רשע, מען טאר נישט אריינקוקן אין די צורה פון א שלעכטן מענטש, שנאמר, אלישע האט געזאגט פאר יהורם בן אחאב, לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, ווען נישט וואס איך וויל דא זען אויכעט יהושפט מלך יהודה, אם אביט אליך ואם אראך, וואלט איך מיך נישט אויפגעהויבן דעם קאפ צו קוקען אויף דיר. ואמרו, כל המסתכל בדמות אדם רשע עיניו כהות לעת זקנותו, אויף דער עלטער וועט אים די אויגן שוואך ווערן שנאמר ויהי כי זקן יצחק, ותכהין עיניו מראות, מפני שהסתכל בדמות עשיו, ווייל ער האט געקוקט אויף עשיו הרשע. אף על פי שלא היה מכיר מעבדיו, ער האט בכלל נישט געוואוסט די רשעות פון עשיו, כי היה עשיו מסתיר מעשיו, ער פלעגט זיך באהאלטן זיינע מעשים כענין שנאמר, והיה במחשך מעשיהם, וכבר הקדמנו להודיעך באר היטב, אונז האבן מיר דיר שוין גוט ערקלערט, כי רבו דרכי מוות הנמצאים אל המתחבר לרשע, ס'דא זייער אסאך וועגן פון טויט וואס קענען צוקומען צו איינער וואס באהעפט זיך צו א רשע, האט דער חידא צוגעלייגט צוויי ווערטער כדי צו ענדיגן מיט א גוטע זאך, השם יצילנו, דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען פון די אלע שלעכטע זאכן.